בעזרת השם יתברך, מסכת תענית, דף ל"א, מיר הייבן אן דף ל עמוד ב' ביי די צוויי פינטלעך אמר ר' שמעון בן גמליאל, זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען די משנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, אז די צוויי טעג חמשה עשר באב מיט יום כיפור איז געווען גאר גרויסע טעג פאר כלל ישראל, פרעגט די גמרא, בשלמא יום הכיפורים, יום כיפור פארשטיי איך פארוואס ווערט גערעכנט א שפעציעלע טאג, ווייל ס'איז דא דערין צוויי ענינים, משום דאית ביה סליחה ומחילה, סיי ס'איז דא די ענין פון סליחה ומחילה יום כיפור, און סיי ס'איז ויום שניתנו בו לוחות אחרונות, ס'איז א טאג וואס איז געגעבן געווארן די צווייטע לוחות, רשי מאכט די חשבון מ'וועט שוין זעהן, איז פארשטייט מען פארוואס ס'איז א גרויסע טאג, אלא חמשה עשר באב מאי היא, וואס איז די גרויסקייט די שפעציעלקייט פון חמשה עשר באב, יעצט, רשי מאכט דא די חשבון פון ווי מ'ווייסט טאקע אז יום שניתנו בו לוחות אחרונות איז געווען יום כיפור, זאגט רשי, ווייל אזוי ווי מ'האט שוין געזעהן דעם חשבון אז שבעה עשר בתמוז איז משה רבינו אראפגעקומען פון בארג סיני און צובראכן די לוחות, איז א טאג שפעטער י"ח תמוז, איז משה רבינו צוריק ארויף, און שטייט אין פסוק אז ער איז געווען דארט אויבן אויפן בארג אכציג טאג, און ממילא אז מען מאכט א חשבון אכציג טאג פון י"ח תמוז קומט אויס יום כיפור, ס'טייטש יום כיפור איז משה רבינו צוריק אראפגעקומען מיט די לוחות שניות. אבער צוריק צו אונזער סוגיא, די גמרא וויל וויסן וואס איז די חשיבות פון חמשה עשר באב, ענטפערט די גמרא כמה וכמה טעמים, אמר רב יהודה אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, דאס איז די טאג וואס מען האט מתיר געווען פאר די שבטים חתונה צו האבן איינער מיטן צווייטן, וואס איז פשט פון דעם? פשט איז אזוי, די ביי די בנות צלפחד, וואס יעדער ווייסט די מעשה דארט אין די מדבר, אז די בנות צלפחד זענען געקומען צו משה רבינו מיט טענות אז זיי ירש'ענען גארנישט, און די אייבערשטער האט דעמאלטס געגעבן די פרשה אז די טעכטער די בנות צלפחד ירש'ענען אויך, למעשה אבער די משפחה פון בנות צלפחד פון ארום און ארום די פעטערס, זענען געקומען מיט א טענה צו משה רבינו אז זיי וועלן פארלירן פון זייער נחלה, פארוואס? ווייל יעצט וועלן די בנות צלפחד חתונה האבן מיט מענער פון אנדערע שבטים, און שפעטער ווען זיי וועלן שטארבן די מענער וועלן זיי ירש'נען, די קינדער וועלן זיי ירש'נען, איז די גאנצע נחלה וואס האט געדארפט קומען צו זייער שבט וועט גיין צו אנדערע שבטים, און שטייט טאקע אין די תורה אז ס'איז געגעבן געווארן די מצוה וכל בת יורשת נחלה, אז טאמער א טאכטער ירש'נט פון איר טאטע ווייל זי האט נישט קיין ברודערס, איז לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה, מוז זי שפעטער חתונה האבן צו איינער פון איר טאטנ'ס שבט, פארוואס? ווייל ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל, כדי אז די נחלה זאל נישט אריבער גיין צו א צווייטן שבט, יעצט די מצוה, וואס טייטש די איסור אז א מיידל טאר נישט חתונה האבן מיט א מאן פון א צווייטן שבט, דאס איז בעצם נאר געזאגט געווארן ביי די ערשטע דור וואס איז אריין אין ארץ ישראל, שפעטער האבן חזל גע'דרש'נט פון א פסוק אז ס'איז מער נישט דא די איסור, די איסור איז נאר ביים ערשטן דור, מ'האט מתיר געווען אלע שבטים מעגן זיך משדך זיין איינער מיטן צווייטן, אפילו א מיידל אן קיין ברודערס מעג אויך נעמען א מאן פון א צווייטן שבט, איז די טאג וואס מען האט געמאכט די דרשה וואס חזל האבן געדרש'נט פון א פסוק אז יעדער מעג זיך משדך זיין איינער מיטן צווייטן, איז געווען א גרויסע יום טוב, ס'איז געווען חמשה עשר באב, און די גמרא פרעגט מאי דרוש, וואס איז טאקע געווען די דרש פון א פסוק, ווי האט מען עס מתיר געווען, און ווייל ס'שטייט אין פסוק, זה הדבר אשר ציוה השם לבנות צלפחד, האט מען געדרש'נט פון זה דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה, דווקא ביי יענע דור, אבער נאך דעם אין די קומענדיגע דורות מעג מען זיך שוין משדך זיין. זאגט די גמרא נאך א טעם, אז חמשה עשר באב איז געווען א גרויסע יום טוב, אמר רבי יוסף אמר רבי נחמן, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, ס'איז א טאג וואס מ'האט מתיר געווען פאר שבט בנימין זיך צו משדך זיין מיט די רעשט פון כלל ישראל, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק אין שופטים, ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא יתן בתו לבנימין לאשה, כלל ישראל האט זיך אונטערגענומען בשבועה אז מ'גייט זיך נישט משדך זיין מיט שבט בנימין, ווי ס'ווערט האט געברענגט די גאנצע מעשה פון פלגש בגבעה, ס'איז געווען א גרויסע מלחמה פון גאנץ כלל ישראל קעגן שבט בנימין, און כלל ישראל האט זיך אונטערגענומען בשבועה מ'גייט זיך נישט משדך זיין מיט זיי, אבער דאס איז נאר געווען יענע דור, א דור שפעטער האט מען מתיר געווען די שבועה, איז געווען א גרויסע יום טוב יענע טאג, מאי דרוש וויאזוי האט מען מתיר געווען די שבועה, אמר רב, ווייל שטייט אין פסוק וואס מ'האט יעצט געזען, ממנו, דרש'נט מען ולא מבנינו, אז די שבועה האט נאר חל געווען אויף יענע דור נישט אויפן קומענדיגע דור. זאגט אונז די גמרא, נאך א טעם, פארוואס חמשה עשר באב איז א יום טוב, רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, יום שכלו בו מתי מדבר, רש"י ברענגט דא אז נאכדעם וואס כלל ישראל האט געזינדיגט מיט די מרגלים האט די אייבערשטער געשוואוירן אז די אלע וואס זענען אין מדבר עלן אויסשטארבן די אלע פון צוואנציג ביז זעכציג און טאקע איז מען געווען פערציג יאר אין מדבר יעדע יאר ערב תשעה באב האט מען אויסגערופן צאו לחפור יעדער איינער זאל גיין מאכן א לאך אויפגראבן אין די ערד זיך אריינלייגן אינעם לאך און תשעה באב אינדערפרי ווען מען איז אויפגעשטאנען נישט יעדער איז אויפגעשטאנען א גרויס חלק פון כלל ישראל איז געשטארבן, דאס איז געשען יעדע יאר משך די גאנצע פערציג יאר וואס מען איז געווען אין מדבר, ביז די פערציגסטע יאר, ערב תשעה באב האט מען אויסגערופן צאו לחפור, יעדער איז אריין אין קבר, און די נעקסטע אינדערפרי איז יעדער אויפגעשטאנען, האבן זיי געמיינט אפשר האבן זיי געהאט א טעות מיטן חשבון, אזוי האט מען געמאכט די קומענדיגע נאכט די קומענדיגע נאכט, ביז חמשה עשר באב, וואס דעמאלטס איז די לבנה געווען גאנץ האט מען פארשטאנען אז מען האט נישט געמאכט קיין טעות מיטן חשבון, איז דאס געווען א יום טוב פאר כלל ישראל, דאמר מר. און די גמרא לייגט צו, עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משה, ס'טייטש ווילאנג די מתי מדבר זענען נישט אינגאנצן אויסגעשטארבן האט די אייבערשטער נישט גערעדט מיט משה רבינו, רש"י זאגט ביחוד וחיבה, ס'טייטש די אייבערשטער האט גערעדט אוודאי אבער נישט ביחוד וחיבה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר ה' אלי, דרש'נט מען אלי היה הדיבור, משה רבינו זאגט די אייבערשטער האט גערעדט אלי צו מיר ביחוד וחיבה, דאס איז אלץ געווען נאך די מתי מדבר זענען געשטארבן, זאגט די גמרא נאך א טעם אז חמשה עשר באב איז א גרויסע טאג עולא אמר ווייל ס'איז יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל, ס'טייטש ירבעם בן נבט איז געווען די ערשטע פון די מלכי ישראל, נאך כלל ישראל האט זיך צוטיילט מלכי ישראל און מלכי יהודה איז ירבעם בן נבט געווען א גרויסע רשע, ער האט נישט געוואלט כלל ישראל זאל אריין גיין אין די שטח פון יהודה, האט ער זיי נישט געלאזט עולה רגל זיין, ער האט געשטעלט שומרים אונטערוועגנס קיינער זאל נישט קענען עולה רגל זיין, און ער האט געמאכט צוויי בתי עבודה זרה, דארט זאל מען גיין אנשטאטס דעם, איז שפעטער דורות שפעטער איז געווען א מלך הושע בן אלה, ער איז אויך געווען א רשע, אבער ער האט מבטל געווען די שומרים פון די וועגן ער האט געלאזט עולה רגל זיין, ואמר ער האט געזאגט, לאיזה שירצו יעלו, ווער ס'וויל גיין קיין ירושלים זאל גיין קיין ירושלים, ווער ס'וויל דינען עבודה זרה קען גיין דינען עבודה זרה, ס'טייטש קיין גרויסע צדיק איז ער נישט געווען, אבער למעשה האט מבטל געווען די שומרים, איז אויך געווען א גרויסע יום טוב דאס איז געווען חמשה עשר באב, רב מתנה אמר נאך א טעם, ווייל ס'איז יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, יענע טאג חמשה עשר באב האט מען מתיר געווען צו באגראבן די הרוגי ביתר, די רוימישע האבן אויסגעהארגעט די גאנצע שטאט ביתר זיי האבן נישט געלאזט קיינעם באגראבן, חמשה עשר באב האט מען געלאזט, ממילא געווען א גרויסע יום טוב, ואמר רב מתנה, אותו יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה יענע טאג, תקנו ביבנה הטוב והמיטב, האט מען מתקן געווען צוצולייגן די ברכה הטוב והמיטב ביים בענטשן, הטוב שלא הסריחו, והמיטב שניתנו לקבורה, די אלע מתים האבן נישט מסריח געווען, זענען נישט פארשטינקען געווארן, ס'איז געווען א נס, און אויך מען האט זיי געלאזט באגראבן האט מען מתקן געווען די איבעריגע ברכה, איז דאס אלץ געווען חמשה עשר באב, רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו נאך א טעם, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, ס'איז געווען די טאג וואס מ'האט געענדיגט האקן האלץ פארן מערכה, ס'טייטש ביז דעמאלטס א גאנצע זומער האט מען געהאקט האלץ פאר די מערכה פארן מזבח, יענער טאג האט מען געענדיגט, געווען א גרויסע שמחה אז מען האט געענדיגט די מצוה. דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, מחמשה עשר באב ואילך, תשש כוחה של חמה, די זון ווערט שוואכער, די זומער ווערט, עס טייטש ביז חמשה עשר באב ווערט די טאג לענגער און לענגער, אז די טאג הייבט אן ווערן קערצער איז די זון שוואכער, און ממילא ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין, האט מען אויפגעהערט האקן האלץ דעמאלטס, ווייל די האלץ איז נישט אזוי טרוקן ווי די האלץ פון ביז דעמאלטס, און מען דארף די האלץ זיין גאר טרוקן, ווייל די האלץ איז נישט גוט אויסגעטרוקנט, קען עס ווערן ווערעמיג, מען טאר נישט נוצן ווערעמיגע האלץ פארן מערכה, ממילא דעמאלטס האט מען אויפגעהערט האקן, אז מען האט אויפגעהערט האקן האט מען מקיים געווען די מצוה בשלימות, האט מען זיך געפרייט, דאס איז געווען חמשה עשר באב, אמר ר' מנשיא וקרו ליה, מען פלעג רופן דעם טאג יום תבר מגל, די טאג וואס מען צוברעכט דעם האק, ווייל דעמאלטס האט מען געענדיגט האקן האלץ, זאגט די גמרא די גמרא לייגט צו, מכאן ואילך, פון חמשה עשר באב און ווייטער, וואס די נעכט ווערן לענגער און די טעג הייבן אן ווערן קערצער, איז דמוסיף יוסיף, איינער וואס לייגט צו ער לערנט תורה אין די נאכט אריין, ווייל ביז יעצט איז די טאג געווען לאנג, אבער יעצט אז די נאכט פארט אריין אין די שטח פון די טאג דארף מען לערנען ביינאכט איז איינער וואס איז מוסיף און לערנט טאקע ביינאכט איז יוסיף איז מען מוסיף צו זיין לעבן און דלא מוסיף איינער וואס איז נישט מוסיף נאר אז די טאג ווערט קערצער איז זיין לערנען ווערט אויך קערצער יאסף וואס מיינט יאסף מאי יאסף אמר רב יוסף תקבריה אימיה חס ושלום זיין מאמע זאל אים באגראבן זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה שבהן בנות ישראל וכו' האבן מיר געזען אז די מיידלעך האבן געבארגט ווייסע בגדים איינער פונעם צווייטן זאגט די גמרא תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא בת מלך שואלת מבת כהן גדול, די בת מלך, א טאכטער פון א מלך, האט געבארגט פונעם בת כהן גדול, די כהן גדול פלעגט זיך דרייען ביים מלך געווען קרוב למלכות, און ממילא די טאכטער איז געווען נאנט צו זיין טאכטער, און די טאכטער פונעם מלך פלעגט בארגן פונעם טאכטער פון כהן גדול, בת כהן גדול, מבת סגן, די טאכטער פון כהן גדול האט געבארגט פונעם טאכטער פונעם סגן כהן גדול, בת סגן, מבת משוח מלחמה, רש"י זאגט ווער די כהן משוח מלחמה, דער שטייט אין פסוק פארן מלחמה איז געגאנגען א כהן און ער האט אויסגערופן אל ירך לבבכם אל תיראו, כי השם אלקיכם ההולך עמכם, די אלע פסוקים וואס שטייט דארט, דאס איז געווען די כהן משוח מלחמה איז געווען געזאלבט שפעציעל מיט שמן המשחה, איז די סגן כהן גדול די טאכטער פונעם סגן האט געבארגט פונעם טאכטער פון משוח מלחמה, ובת משוח מלחמה, מבת כהן הדיוט, זיין טאכטער האט געבארגט פונעם כהן הדיוט, וכל ישראל שואלין זה מזה, און יעדער איינער האט געבארגט בגדים איינער פונעם צווייטן, איי פארוואס וואלט מען נישט געקענט אנטון די אייגענע בגדים, כדי שלא יתבייש את מי שאין לו, אזוי אז איינער האט נישט זאל ער זיך נישט שעמען, ווייל יעדער בארגט נישט נאר דו בארגסט יעדער בארגט אויך די בת מלך בארגט אויכעט, זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה כל הכלים טעונין טבילה, אז מ'האט געדארפט טובל'ען אלע בגדים, אמר ר' אלעזר, לייגט ר' אלעזר צו, אפילו מקופלין ומונחין בקופסא, אפילו ס'איז צוזאמגעלייגט און צוזאמגעקנייטשט וואס נארמאל אזעלכע בגדים זענען געטובל'ט, זאגט רש י דא איז אויך די ענין שלא לבייש, ס'דא אמאל א פרוי וואס האט געטראגן א בגד ווייל זי איז א נדה, זי וויל נישט זאגן פאר א צווייטן ווען זי האט זיך געטובל'ט און ווען זי האט זיך נישט געטובל'ט, האט מען אויך געמאכט א תקנה די אלע בגדים דארף מען טובל'ען, זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, מי שאין לו אישה, נפנה לשם, איינער וואס האט נאכנישט חתונה געהאט, האט נישט קיין פרוי, פלעג גיין אהין זוכן א פרוי. זאגט די גמרא, מיר האבן געזעהן אין די משנה מיוחסות שבהן היו אומרות בחור וכו', איז אזוי, אין די משנה האבן מיר געזעהן א לאנגע נוסח וואס די מיידלעך דארט פלעגן זאגן, איז האבן מיר געזעהן, מה היו אומרות, בחור שא נא עיניך, זיי האבן געזאגט פארן בחור קוק, וראה מה אתה בורר לך קוק וואס דו קלויבסט דיך, אל תתן עיניך בנוי קוק נישט אויף שיינקייט, תן עיניך במשפחה קוק אויף יחוס, שקר החן והבל היופי, אשה יראת השם היא תתהלל ואומר, תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה. אזוי שטייט אין די משנה. איז לכאורה משמע אזוי האט יעדע מיידל געזאגט פאר יעדן בחור. גייען מיר דא זען א ברייתא, וואס די ברייתא איז מרחיב אביסל וואס דארט פארגעגאנגען, און די רמב ם טייטשט זייער שיין אריין אין די משנה. זאגט די ברייתא אזוי תנו רבנן, יפהפיות שבהן, מה היו אומרות, וואס האבן די גאר שיינע מיידלעך געזאגט, האבן זיי געזאגט פאר די בחורים תנו עיניכם ליופי, שאין האשה אלא ליופי, קוק אויף שיינקייט, זיי האבן געוואלט מען זאל זיי נעמען, און די רמב ם זאגט, דאס שטייט אין די משנה, די ערשטע חלק, בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, דאס איז ווערטער וואס די יפהפיות פלעגן זאגן, זיי האבן געזאגט קוק נאר אויף יופי קוק נאר אויף שיינקייט, מיוחסות שבהן מה היו אומרות, וואס האבן די מיוחסות געזאגט, זיי האבן געזאגט תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האשה אלא לבנים, קוק אויף משפחה, אויף יחוס, ווייל די עיקר איז די קינדער וואס דו גייסט האבן, ווי רש י זאגט, אם בניך יהיו מיוחסין, הכל קופצין עליהן, בין זכרים בין נקבות, טאמער וועסטו האבן מיוחס'דיגע קינדער, עלן זיי גרינג חתונה האבן, יעדער וועט זיך וועלן משדך זיין מיט דיר, און דער רמב ם טייטשט אריין, אז דאס איז וואס מען האט געזען אין די משנה, אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, דאס האבן טאקע די מיידלעך געזאגט, ווייטער אבער געווען א דריטע קבוצה, מכוערות שבהן, מה היו אומרות, די מיאוסע מיידלעך זענען נישט געווען קיין מיוחסות און אויך נישט שיין וואס האבן זיי געזאגט, איז זיי האבן געזאגט קחו מקחכם לשם שמים, נעמטס א פרוי לשם שמים, ובלבד שתעטרונו בזהובים, די עיקר איז נאך די חתונה זאלסטו קויפן שיינע צירינגען גאלדענע צירינגען, שיינע בגדים זאגט רש י, ומילתא בעלמא, רש י זאגט עס סתם, זיי האבן צוגעלייגט דאס אז אפילו טאקע זענען מכוערות, אבער נאך די חתונה בעטן זיך ביי ביי די מענער זאלן זיי קויפן שיינע בגדים און שיינע תכשיטים, און דער רמב"ם זאגט טאקע דאס איז מדויק אין די משנה, די מיידלעך וואס האבן געזאגט שקר החיים והבל היופי איש הוא יראת השם מיתת אלל, דאס איז די קבוצה, די קבוצה פון מכוערות, וואס די מפרשים זאגן טאקע זיי זענען געווען יראי שמים, דערפאר האבן זיי געזאגט שקר החן והבל היופי אשה יראת השם היא תתהלל דאס איז די עיקר, און דאס איז טאקע מדויק אין די ברייתא וואס זיי האבן געזאגט קחי מקחכם לשם שמים. זאגט די גמרא, דרך אגב ווען מען האט גערעדט דא פון די מיידלעך זענען חולות בכרמים זענען געטאנצן, מען רעדט פון א לשון חולות פון מחול פון א רינגל, ברענגט די גמרא די קומענדיגע מימרא, אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר,